אונז פאלאוען דא אברהם אבינו אין אסאך עדווענטשערס, ער איז געגאנגען אין מצרים, געגאנגען אין כנען, געהאט צו טון מיט סדום, געגאנגען אין דעם ארבעה מלחמת ארבעה וחמישה, און די תורה איז געשריבען אזוי, מען דארף פאר דעם צו באמערקען, אז וואס איז מיט אברהם אליינס? ער איז דאך געגאנגען א גאנצע א גאנצע זאך, מען האט אים דאך צוגעזאגט, מען האט אנגעהויבען די גאנצע מעשה אז אברהם פערזענליך, דו אברהם, נישט אלס א מייצג פון עפעס, נישט עפעס אן איידיע, נישט עפעס א מענטשהייט פון אדם מיט נח מיט שם, דו אברהם, ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה, און וואס גייט פאר? מען האט נאכנישט געהערט גארנישט פון אברהם אליינס און נישט פון זיין שרה וואס האבן געלאזט נאך אין סוף פרשת נח און אנהייב לך לך זי איז עקרה מען האט זי ארויסגענומען פון פרעה און גארנישט. דא שטייט א נייע מעשה ממש א נייע סארט וועג, שטייט פריער וירא ה' אל אברהם דא שטייט א נייע זאך היה דבר ה' אל אברהם במחזה א נייע סארט נוסח א נייע סארט ביטוי וואס איז א ביטוי פון נביאים במחזה און ער זעט די אייבערשטער, און די אייבערשטער רעדט צו אים במחזה, ס'איז דא דיוקים פון די רמב ם און אנדערע פונקטליך וואס יעדע לשון נבואה מיינט, אבער דאס איז זיכער א נייע זאך, ס'די ערשטע מאל וואס מ'טרעפט עס, און ס'איז טאקע א גאנצע מראה, ס'איז ממש א מראה נבואה, די פרשה איז איינע פון די שענסטע און די קלארסטע מראות נבואה וואס מ'טרעפט אין ספר בראשית און צו אברהם אבינו באופן כללי, און ס'איז א גאנצע קאנווערסעישאן און מ'דארף עומד זיין אויף דעם ממש בקיצור גדול, איינמאל איז די אייבערשטער זאגט אל תירא אברהם איך בין מיט דיך. און אברהם אבינו זאגט, וואס געסטו מיך? ואנכי הולך ערירי. נאכדעם שטייט נאכאמאל ויאמר אברהם. ווען ס'שטייט אין די תורה צוויי מאל ויאמר ויאמר טייטש, אזוי ווי רש י זאגט אין אנהייב וירא, עפעס איז געווען, עפעס א נישט געשריבענע זאך איז געווען דא אינצווישן, און טייטש די די אייבערשטער ווארט און ער זאגט נו, און אברהם אבינו זאגט דאך קלאר הן לי לא נתתה זרע ובן ביתי יורש אותי, די זעלבע זאך זאגט פריער אבער ס'איז טייטש ס'דא עפעס א איידעלע משא ומתן דא וואס מ'דארף עומד זיין יעדע מאל ס'שטייט אזוי ויאמר ויאמר והנה דבר השם אליו, דאס איז בעצם געווען די דבר השם וואס שטייט פריער היה דבר השם דאס מיינט די דבר השם און ער זאגט ניין אשר יצא ממעיך כ'האב געמיינט טאקע דיך כ'האב געמיינט נישט ווען כ'האב דיך געזאגט ואגדלה כ'האב נישט געמיינט על דרך משל יא דא האט זיך מ'האט געזאגט דא האט זיך אויפגעהערט די משלים פון די וועלט אויב אויב ס'געווען זאכן על דרך משל אברהם אבינו'ס הבטחה איז נישט נישט בדרך משל ואברכך ואגדלה שמך מיינט דאך צו זאגן דיך אשר יצא ממעיך יא פון דיין גוף פון דיין באדי כ'מיין נישט על דרך משל און די אייבערשטער באווייזט אים יא א משל נעקסטע שטיקל איז א משל און נישט נאר א משל ס'איז א המחשה פון די משל ס'איז ממש א דרך פון די נביאים ער זאגט קוק כ'נעם דיך ארויס אינדרויסן דו קענסט זען די שטערנס ווי אזוי כ'קען עס דערציילן דאס הייסט אונז ווייסן אלעמאל די נמשל שוין און אונז אונז געבן נישט קיין סעקונדע צו טראכטן ווי די מעשה גייט דא. ער האט אים ארויסגענומען און געוויזן, קוק אויף די שטערנס! און אברמי זאגט, יא, אקעי, און? און זאגט, אזויפיל קינדער וועסטו האבן. דאס הייסט, עס איז געווען דא א שלב פון קוקן אויף די משל און זיך מתפלא זיין וואס איז די משל און וואס איז די נמשל, און ער האט אים געזאגט כה יהיה זרעך, און דאס איז א שלב וואס מען דארף עומד זיין אין יעדע מראה נבואה. און והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה, און גלייך איז דא נאכאמאל ויאמר אליו, ס'נישט זייער שווער צו פארשטיין, דא איז לכאורה די הבטחת הארץ, דא הבטחת הזרע, נישט קלאר אבער ס'שטייט לכאורה נאכאמאל, זעט אויס כסדר ווי זאגן, ס'איז נאך טאקע געזאגט אבער טאקע געגלייבט ויחשבה לו צדקה, אבער מ'דארף נאך ווארטן, מ'דארף נאך, מ'ווארט נאך פאר די מחזה בעצם, ביז יעצט איז נאר געווען די דיבור, יעצט ווילן זען די מחזה. די אייבערשטער זאגט אים אני השם, איך האב דיך ארויסגענומען פון אור כשדים, איך האב דיך ארויסגענומען פארוואס, לתת לך את הארץ הזאת, און אברהם אבינו פרעגט במה אדע כי אירשנה? ויאמר דאס הייסט במה אדע דאס מיינט נישט בפשטות מיינט עס געב מיך א סימן געב מיך א צייכן געב מיך א אות שרייב מיך אונטער די קאנטראקט און די אייבערשטער זאגט אים הונדרעט פראצענט איך וועל דיך געבן נעם עגלה משולשת עז משולשת דאס איז געווען די סדר אזוי ווי רש"י זאגט צו מאכן א ברית צושניידט עס און יעדע איינע פון די זאכן האט זיכער רמזים וואס די עגלה און די עז און די איל און די תור און פארוואס די ציפור לא בתר ועל כל פנים כאילו וישב איש בתרו לקראת רעהו אברהם און די אייבערשטער שטעלן זיך קעגן די איינע די צווייטע דאס איז מיין האלב דאס איז די אנדערע האלב און ס'קומט עפעס א עיט, כ'ווייס נישט וואס ס'מיינט די עיט בפשטות, פשוט טייטש איז טייטש, דא איז א קרבן, דא איז א ברית, מ'קען נישט האבן אז זאל עס כאפן, שפעטער וועלן די עיט עס כאפן, אבער ביזדערווייל איז עס נאך א חלות, עפעס א זאך וואס מ'דארף נעמען ערנסט, דאס איז די פשוט'סטע פשט וואס מ'קען זאגן אויב ס'האט זיכער סימנים אין דעם. און נאכדעם איז דא א נייע מעשה, ווערט א תרדמה אויף אברהם. ער איז איינגעשלאפן, די, ענק געדענקן די לעצטע מאל וואס מ'האט געהאט תרדמה איז געווען ווען אברהם, ווען אדם הראשון איז איינגעשלאפן, ויפל השם אלקים תרדמה על אדם ויישן, ויקח אחת מצלעותיו, ס'הייסט דאס איז א וועג פון מאכן נייע זאכן, א וועג פון מאכן נביאות, א וועג פון מאכן נייע זאכן, און זאכן וואס טוען אויך וויי יא, די אישה וואס מ'האט אויסגעשניטן פון אדם הראשון און ס'געווען א אפערעישן, ס'האט וויי געטון, ויסגור בשר תחתנה האט אים געברענגט און דאס די אישה האט אים געמאכט די חטא עץ הדעת מיט אלעס, ס'הייסט דאס איז א וועג פון זאגן א גאנצע מעשה קומט ארויס פון די תרדמה. און ער זאגט אים טאקע א שווערע מעשה, א מעשה וואס ס'שניידט, עס שניידט אין די אין די פלייש פון אברהם אבינו, אזוי ווי עס האט אמאל געשניטן אין די פלייש פון אדם. עס וויסן עס האבן ווילסט וויסן ווי אזוי אדע כי אירשנה ווילסט וויסן וואס די ברית פון אדע? כי גר יהיה זרעך און מ'וועט ארבעטן ארבע מאות שנה און נאכדעם וועסטו צוריק קומען ודור רביעי ישובו הנה. און ס'דא א מראה, ס'ממש די אייבערשטער כביכול גייט אדורך די בתרים האלה מיט די תנור עשן ולפיד אש און דער פסוק פירט אויס כאילו ווייס נישט צו דאס האט ער געזאגט ביום ההוא כרת השם את אברם ברית לאמור און האט אויסגערעכנט די ליסט פון די צען פעלקער וואס ער גייט געבן פאר אברהם אבינו דאס איז געסיינט געקאנטרעקט.